א גוטן ערב שבת קודש, פרשת נצבים, אתם נצבים היום כלכם לפני השם אלקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, ושטריכם כל איש ישראל. יעצט, כ'האב געוואלט קודם דערציילן א אינטערעסאנטע מעשה, מיט אכט יאר צוריק ווען מ'האט ארויסגעגעבן דעם חרם אויף מיר, בין איך געגאנגען זוכן וואו צו דאווענען, געדאווענט אין. אין חבד אויף נארט פינף, כ'האב געדאווענט אין די איסט סייד, ענדליך האב איך געטראפן א מקום מנוחה צו דאווענען דא אין בית יעקב אוהב שלום, קודם האבן זיי אויך נישט געוואלט, אבער למעשה איז עס געווען פאוערפול חברה וואס האבן זיך אנגענומען און זיי האבן געזאגט ער גייט דא דאווענען, סטראשע דעם רב, רב פישמאן, זיין פרוי ארבעט אין סאטמאר ביי די האוז די אולד עידזש דארטן אין העיווארד, עס איז געווען דארט א לויער צווישן די בארד און ער האט געזאגט. זי ארבעט פאר די סיטי אוו ניו יארק און אז איינער העט איר ארויסווארפן ברענג איך דיר א מיליאן דאלער רעסטיטושען. עניוועי, ס'איז געווען, מ'האט עס געסעטלט. איז די ערשטע עליה וואס איך האב דעמאלטס באקומען אין דעם בית מדרש איז געווען אין וילך, נעקסטע וואך אין רביעי, קאפיטל ל"א פסוק י', שטייט אזוי ויצו משה אותם לאמר, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את.

צו הערן, ולמדו ליראה את השם אלקיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה, דאס איז געווען די פרשה פון רביעי ביז חמישי וואס איך האב באקומען אן עליה, און ווי דער בעל קורא האט געליינט האב איך געהערט יעדעס ווארט, ויצו אותם משה לאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה, דאס איז געווען פונקטליך פאר זיבן יאהר צוריק, דעמאלטס ווען איך האב באקומען די עליה, ס'איז אכט יאר ווייל. די יאר איז שוין אויך דורך. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא איז געווען. און דער אייבערשטער זאגט אז בבוא כל ישראל לראות את פני ה', הקהל את העם האנשים והנשים, נעם דיך צאם, דיין ווייב, די קינדער, אלעס, והטף, וגרך, פאר אויף ארץ ישראל, זאלסט הערן למען ישמעו ויראו. ס'איז געווען אזוי ווי עפעס א זאך וואס דער אייבערשטער זאגט פאר מיר. די תורה וואס מען ליינט איז דאך די זאך וואס דער אייבערשטער זאגט. איז אבער איך בין דאך זייער ווייט פון ארץ ישראל, איך מיין צו זאגן איך בין סאטמער געשטימט, ס'איז ביי מיר נישט געווען, עפעס האט מיר נישט געקלאפט, זאג איך פאר א רב די, איך שמועס דאך מיך אויך דורך מיט רבנים אלע פראבלעמען, ווייל דער עולם מיינט איך איך פיר אלעס אליין, איך בין דער פראנט ראנער אבער הע הע יעדע זאך ווערט דורכגעשמועסט מיט רבנים, על כל פנים האבן מיר די רבנים געזאגט דעמאלטס, חלילה זאלסט אוועק פארן, דו פארסט אוועק, דו האסט אנגעהויבן א מלחמה קעגן פעדאפיילס, ס'גייט שוין אן דריי פיר יאר אז דו פארסט אוועק, נישט נאר דו וועסט נישט האבן אויפגעטון גארנישט נאר ס'וועט נאך צוריקפאלן עד כדי כך אז די פעדאפיילס וועלן זיך נאך אויפהייבן דעם קאפ. אבער כ'זאג, שפעטער ווען ס'איז שוין געווארן די מלחמה גאנץ גוט באפעסטיגט, מ'ווייסט שוין, די עדיוקעישן איז דא, און מ'קען פירן דעם האטליין פון אווערסיס, און מ'קען פירן פון עני פלאץ, האב איך נאכאמאל געגעבן א געדאנק אז אפשר זאל איך פארן, כ'זאל זיין מער מסודר. מ'עט מיר נישט נאכשפייען אין די גאס, קארס וועלן מיך נישט וועלן סטראשען זיי פארן מיך אראפ, מ'עט מיר נישט נאכשרייען און נאכשפייען, ס'איז דאך ממש א שאנדע וויאזוי מ'גייט אין די גאס דא. דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן, פיר יאר שפעטער האט זיך אנגעהויבן אז מיינע עלטערן זענען נישט געזונט געווארן, דעמאלטס האב איך שוין נישט געהאט קיין שאלה אז איך טאר נישט פארן. דאס קומט מיר יעצט אויס אז יעצט איז אויכעט. סוף פון שמיטה, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, האף איך זיין אין ארץ ישראל, אבער איך זאג נאכאמאל איך רעד באריכות באלד, איך פאר נישט ווייל איך וויל פארן, איך פאר וועגן די טעמים וואס איך זאג באלד, איז האף איך עס וועט זיין בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר. תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם כ'האב פארן אויפצוטוהן יעצט פאר אידישקייט אז די רבנים זאלן שוין אנהייבן צו פארשטיין היינט ווילן זיי שוין רעדן מיט מיר היינט זעהן זיי שוין אז ס'איז ס'איז נישט ס'איז געווינען ס'איז געווינען בגדול רופן זיי עס אן ס'איז שטארק געווינען דא אינדרויסן די דער אמת אז ס'איז געווען מאלעסטינג און די רבנים זענען גרויסע חזירים און מ'דארף עס זעהן צו סטאפן. יעצט, איך זאג דעס נישט אלס א ציניסטישן שטאנדפונקט, איך בין א מורא'דיגער אנטי ציוני, איך האב פיינט די מדינה, איך האב פיינט די אלע חברה וואס זיי מאכן דארט א חורבן פון ארץ ישראל, איך זאג עס נאר אלס דעם ווייל. איך מוז דאך זיך נישט דרייען אין די גאס. ווען עטץ ווארפטס ארויס א מענטש האט עטץ אויך נישט געוואוסט וויאזוי ארויסצואווארפן. געט א ווארף ארויס און אפגע'פסל'ט. איי דו טיפש דו, וואס האסטו געמיינט אז איך וועל זיצן אינדערהיים? און יעדער איד טרייט זיך די בעסט. סאו פונקט ווי היטלער האט אויסגעהארגעט אידן, צו דער צאר האט נישט געלאזט האלטן אידישקייט, לאזט סאטמאר נישט האלטן אידישקייט. עלפער מיט די וועלפער דארט. מיט דעם יצחק שטערן, וועגן דעם געט מען אונז נישט, געבן מיר אונז נישט אויף אידישקייט. דער צייטונג שרייבער האט מיך געהאלטן אין איין פרעגן פון טיימס, האסט ליב אידישקייט נאך דעם אלעם וואס מען האט געטוהן מיט דיר? זאג איך, נישט אידישקייט האט עס געטוהן, אפאר שקצים וואס ווילן אונטערברענגען אידישקייט האבן עס געטוהן, נישט אידישקייט האט עס געטוהן. סאו דאס האט נישט מיט ציוניסטישן שטאנדפונקט. כ'האב מיר געקויפט קרקע אין ארץ ישראל אויכעט, פארוואס? וואס כ'וועל זיצן? אויפן טויטן בעט און מ'עט אנהייבן צו פארהאנדלען מיט די קינדער, שרייב אונטער אז דיין טאטע האט דאס און און נישט, ס'איז נישט אמת געווען און מ'האט נישט געטארט, און חזקאל טייטלבוים האט נישט געטאטשט די שוועגערן און די אלע אנדערע, די כ'האב דאך אסאך נעמען אויפן האטליין במשך די צייט, סאו וואס וועט מען זיי הייסן זאלן אונטערשרייבן מ'עט ארויסלויפן מיט א בריוו אונטערגעשריבן, א רב פרעגט מיך יעצט אויכעט וואלסט געוואלט איך זאל דיר געבן א בריוו אז דו ביסט געווען גערעכט? זאג איך דו ביסט א משוגענער ווער ברויך א בריוו? ווער ברויך א בריוו? ס'פארט אזוי גוט אז א בריוו קען מיר נאר קאליע מאכן אז קעיר איז נישט אינגאנצן אזוי, און איך האב געזען אז ס'גייט נישט שידוכים צו מ'שפייעט מיר נאך אין די גאס, איך האב נישט וואו צו דאווענען, בין איך געלאפן צום רב און געגעבן פופצן טויזנט דאלער און געזאגט טו מיר א טובה געב מיר א בריוו אז ס'איז איך בין געווען גערעכט, ווער ברויך עס האבן? ס'עפענען זיך זיך די הימל מיט ערד צו ווייזן ווי אמת'דיג ס'איז אלעס געווען. און עס האט זיך אנגעמאכט אזא מין שנאה, שטעל דיר פאר מיין משפחה וואס האט באגראבן יעדן איד וואס איז א מחלל שבת, חסד של אמת. איך בין געגאנגען זי בעטן, געב מיר תנו לי אחוזת קבר, איך בין מסכים צו ליגן מיט מחללי שבתים, איך בין אלעס מסכים, איך וויל נאר זאלסט מיר בויען א עקסטערע וואנט אזוי איך זאל נישט הייסן אז איך בין אין זייער רשות, ס'דא אויף יעדע זאך הלכות. האבן זיי נישט געוואלט, זיי האבן מיך ריפיוזד בלאנטלי, זיי ווילן נישט. ס'הייסט דו רעדסט דאך אויפן רעבן, ס'הייסט א איד וואס רעדט אויפן רעבן טאר נישט ליגן אין א בית החיים, סאו די אלע אידן וואס זיי זיצן דארטן אין בית החיים וואס זענען מחללי שבתים און זיי טוען כל עבירה שבתורה און זיי האבן געוואוינט מיט גויטעס, די אלע מעגן ליגן אין א אידישן בית החיים נאר איך טאר מיט זיי נישט ליגן האב איך געזעהן אז דאס איז א ריכטיגע מלחמה להשם בעמלק און וועגן דעם האב איך געמוזט קויפן קרקע כאטשיג דער רבי האט געהאלטן צו לא תטמא את ארצי ס'איז א שאלה צו מ'שלאגט זיך מיט א לאו אין די תורה פון לא תטמא את ארצי צו מ'שלאגט זיך בכלל נישט צו ליגן אין א קבר ישראל וואס דאס איז אויך א לאו אין די תורה יעצט דער לא תטמא דאס איז נאר על פי זוהר נישט על פי זוהר האט מען אלע יארן געטראגן מתים אויף ארץ ישראל. געווען פלעצער וואס מען האט געטראגען אויף ווען ס'איז שוין געווען נתעכל הבשר, די ביינער האט מען געטראגען אין חברון, די אלעס איז געשריבען, איז די לא תטמא את ארצי איז דאך נאר על פי זוהר, אבער צו לאזען א מענטש נישט באגראבען דאס איז א לאו אין די תורה, עניוועי, סא יעצט וויל איך ענק מסביר זיין א נקודה זאלטס דערהערן, אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט אתם נצבים היום כלכם היום דא ראש השנה, ס'ווערט געברענגט אין די חסידישע ספרים, רב צדוק רעדט דערפון אז דער שבת. פאר ראש השנה איז נכלל דער גאנצער חיות פונעם גאנצן יאר וואס ס'קומט. אזוי ווי ר' איציק'ל האט אמאל געזאגט פאר א חתן פארוואס הייסט שבת פאר די חתונה שבת פארשפיל, ווייל אזוי ווי מען פירט זיך אויף דעם שבת דאס איז די פארשפיל פונעם גאנצן לעבן. אונז ווייס מיר שבת איז די די גאנצע השפעה פאר א גאנצע וואך, סאו אויב ס'קומט א שבת פאר ראש השנה איז דאס גאנצע יאר איז נכלל אין דעם שבת, דארף מען זען דעם שבת זיך אויפצופירן מורא'דיג גוט. יעצט. ס'שטייט ווייטער. אינעם פסוק אין קפיטל כ ט שטייט ס'איז פסוק י א לעברך בברית ה' ובאלתו אשר ה' אלקיך כורת עמך היום אז דער אייבערשטער וויל דיך דורכפירן אינעם ברית משה רבינו צוזאמגענומען אלע אידן זאגט רש י לעברך להיות עובר בברית אז דו זאלסט אדורך גיין אינעם ברית לא יתכן לפרש כמו להעבירך אז נישט אז דו זאלסט דורך גיין נאר דו זאלסט דורך געפירט ווערן. ניין, דאס קען מען נישט זאגן, נאר לעברך דו מוזט אליין דורכגיין אלא זאגט רש י כמו לעיל קפיטל ד', לעשותכם אותם, וואס דארט אויבן איז די פשט לעשות אותם אז דו זאלסט עס מאכן, איז אזוי ווי די שפתי חכמים איז מסביר אתם מעצמכם ולא על ידי אחרים, מיט אנדערע ווערטער אידישקייט, געבויעט אז דו אליינס דארפסט עס מאכן איז אז ס'קומט יעצט ראש השנה און דארפסט דיך אונטערנעמען תשובה צו טון איז זאלסט נישט יענעם מתקן זיין שטעלן ארויס קול קורא'ס דעיס יענץ קוק אריין צו דיר ווי דו גייסט ראנג און דאס זאלסטו פראבירן מתקן צו זיין. יעצט לאמיר עס אביסל מסביר זיין באריכות, ס'איז דא א פסוק אין קהלת, דאס איז אין קהלת קאפיטל י"א פסוק ט', שמח בחור בילדותך, בחור פריי דיך אין דיינע יונגע יארן, מ'מיינט נישט נאר א בחור, מ'מיינט א מענטש וואס ס'גייט אים נאך גוט און ער האט נאך כוחות ער זאל קענען גיין זינדיגען נאכלויפן נאך תאוות און תענוגים, ויטיבך לבך זאלסט דיין הארץ גוט מאכן בימי בחורותיך ווען דו ביסט יונג, און אויך והלך בדרכי לבך זאלסט גיין אין די דרכים פון דיין הארץ, זאלסט נאכגיין נאך אלע תאוות און תענוגים, ובמראה עיניך איבעראל ווי די אויגן טראגן דיך וואס דו זעסט מיט די אויגן זאלסטו אים נאכגעבן די תאוות, אזוי זאגט שלמה המלך. אין קהלת. נאכדעם זאגט ער ודע אבער דו זאלסט וויסן כי על כל אלה יביאך האלוקים במשפט דיך וועט דער אייבערשטער ברענגען צו משפט. יעצט, די גמרא לערנט אונז אז דער פסוק איז אפגעטיילט אויף צוויי, די ערשטע העלפט איז זאגט דער יצר הרע, מאך א לעבן, און די צווייטע העלפט זאגט דער יצר טוב אז זאלסט וויסן יו'ל העוו טו פעי די פרייס פאר איט. למעשה איז אבער זייער שווער צו פארשטיין, אין איין פסוק לייגט שלמה המלך אריין ביידע און דאס זאגט דער יצר הרע און דאס דער יצר טוב, וויל איך ענק זאגן, ס'איז דא צוויי גרויסע מפרשים וואס זענען מסביר ביידע זאגן כמעט די זעלבע, ביידע גייען אין די שיטה אז די אנדערע העלפט פון פסוק זאגט נישט דער יצר טוב, ווייל ס' איז נישט שייך צו זאגן א העלפט זאגט דער יצר הרע העלפט דער יצר טוב, ווי שטעלסט דאס אריין אין איין פסוק ביידע זאגט דער יצר הרע. יעצט דער דובנער מגיד האט א גאנצע משל און ער זאגט אז די פשט דערפון איז אז קודם קומט דער בעל דבר שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך מאך א לעבן שפעטער ווען מען ווערט שוין עלטער הייבט ער אן צו זאגן פאר דעם מענטש ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט, דו ביסט דאך א פארפאלענע בריאה, דו האסט דיך שוין אפגעזינדיגט א גאנץ לעבן, ס'רוב פון דיין לעבן, אפילו אין די יונגע יארן האסטו געטון גרויסע גראבע עבירות, סאו יור פינישט, בעסיקלי ביסטו אווער וויט, איז ממילא מיט דעם זאגט אים דער בעל דער יצר הרע, העי, דו האסט נישט וואס תשובה צו טון, פארוואס ווייל ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט, דער אייבערשטער וועט דיך עניוועי שטעלן צו משפט, סאו וואס האסטו שוין. יור פינישט. אזוי זאגט דער דובנער מגיד, ער זאגט עס מיט א משל, אבער דאס איז די פשט פונעם פסוק אז ביידע העלפטן פונעם פסוק זאגט דער יצר הרע און נישט דער יצר טוב. אלזא מען דארף וויסן דאס איז די סיסטעם וואס דער בעל דבר ארבעט. א מענטש דארף וויסן אפילו ער האט געזינדיגט א גאנץ לעבן, אין די לעצטע מינוט אויפן טויטן בעט ווען ער קען שוין נישט גיין זינדיגן זאגט ער רבונו של עולם סלח לנו, ער שרייט רבונו של עולם איך בעט דיך זיי מיר מוחל, איז דער אייבערשטער מוחל. איז דארף מען וויסן. קיין ייאוש איז נישט דא. ס'איז נישט דא אזא זאך ווי ייאוש אז דער בעל דבר וויל דיר איינרעדן זאלסט דיך מייאש זיין, נישט דא אזא זאך. דאס איז איין וועג וויאזוי מען טייטשט אינעם פסוק, דאס טייטשט די דובנער מגיד. יעצט לאמיר גיין צו נאך א טייטש. יעצט נאכדעם איז דא נאך א טייטש פון כתב סופר ברענגט א משל אויכעט. ער זאגט, די ערשטע העלפט פון פסוק זאגט דער יצר הרע מען זאל צאמזינדיגן א גאנץ יאהר, און אפילו א גאנץ לעבן. נאכדעם. געט ער א זאג, אוי מען דארף דאך תשובה צו טון, אוי וויי ס'איז דאך געפערליך, ווייל סוף כל סוף ודע כי על כל אלה יביאך אלקים במשפט, זאגט ער הייב אן תשובה צו טון, ס'קומט אלול מאך א מאוומענט מ'גייט תשובה טון, א גאנצע מאוומענט, און ס'קומט נאך אלול פארגעסט מען אלעס. אזוי ווי כ'האב ענק שוין געזאגט פון דעם ראש הקהל אין א גרויסע שטאט, נאך יום כיפור, פאר מ'האט נאך געקענט זאגן ברכו פון מוצאי יום כיפור האט ער ארויסגעקלאפט רבותי עס איז דאס אלטע יאר צוריק, מ'רעכנט זיך מיט יעדן ווייטער חשבונות. סאו דער גאנצער ענין פון תשובה טוהן איז נישט קיין ענין פון תשובה, נאר ער וויל זיך ווי מ'זאגט די נערוון בארואיגן אז וואס הייסט ער האט דאך צוזאמגעזינדיגט, און ס'איז דאך דא א פסוק פון ודע כי על כל אלה יביאך אלקים במשפט מאכט דער יצר הרע אזא מאוומענט פון אזא אלול מיט א יום ראש השנה מיט יום כיפור ער זאל תשובה טון אבער עס איז נישט באמת תשובה ער איז נישט מקבל אויף זיך פון היינט אן גייט זיין דאס פארראכטן תיקון המידות בין אדם לחבירו גניבה גזילה לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם און די אלע זאכן איט דאזענט קעיר עס איז נאר יעצט א מאוומענט וואס עס גייט אריין אין א מאוד ווי מען רופט עס אן פון תשובה כדי מען זאל זיך קענען ווי מען זאגט נאכאמאל אנהייבן צו זינדיגן און מען זאל נישט פילן אזוי גילטי און דאס איז דער גאנצער אלול און תשרי. דאס איז דער טייטש פון פסוק ודע כי על כל אלה יביאך האלוקים במשפט, אז דער בעל דבר זאגט אים גאר דאס, ממילא איז זייער גוט פארשטענדיג אז ביידע העלפט פון די פסוקים זאגט דער בעל דבר, נישט איין העלפט איז דער בעל דבר דער יצר הרע און איין העלפט איז דער יצר טוב. יעצט, ער זאגט א מורא'דיג משל, אמאל איז געקומען א מענטש און געווען זייער הונגעריג אין די שטאט, אין א פרעמדע שטאט, זאגט אים יענער איד, צו געבן צו עסן קען איך דיר אביסל חלה, פיש, אבער פלייש קען איך דיר נישט געבן ווייל איך שטאפ גענז. ממילא אז איך האלט אינמיטן שטאפן קען איך דיר עס נישט אוועק געבן איך זאל זיי שעכטן, ס'איז א שאד פארן געלט. זאגט ער ער פארשטייט, ער'ט עסן חלה מיט פיש. ס'גייט דורך פיר חדשים שפעטער קומט ער צוריק און ער זעהט נאכאמאל דעם איד, זאגט ער אים זעהסט די פיינע גראבע אנגעשטאפטע גענז, דאס איז די גענז וואס איך האב דיר דעמאלטס נישט געוואלט געבן ווייל כ'האב געזאגט איך שטאפ גענז. זאגט אים יענער אנטשולדיגט איך וואוין דאך אויך אין א דארף, שטאפן גענז דויערט נישט קיין פיר חדשים, ס'דויערט צוויי דריי פיר וואכן, נאכדעם שעכט מען זיי. זאגט ער, דו פארשטייסט נישט. איך האב דאס אנגעגעסן צוויי דריי פיר וואכן אנגעשטאפט. נאכדעם בין איך געגאנגען איך האב זיי געשטעלט אויף א דייעט ס'זאל נאכאמאל פארלירן וואג. נאכדעם בין איך געגאנגען איך האב זיי נאכאמאל אנגעשטאפט. סאו בעסיקלי דאס איז שוין נאך דריי מאל גיין אויף א דייעט און נאך דריי מאל אנגעשטאפט. זעסט ווי פיין פעט זיי זענען? פרעגט ער די ערשטע מאל נאך די דריי וואכן זענען זיי נישט געווען אזוי פעט, זאגט ער יא אבער איך האב זיי געוואלט זאלן גיין אויף א דייעט און זאלן נאכאמאל מ'זאל זיי נאכאמאל קענען שטאפן, זאגט דער חיי אדם דאס איז די זעלבע וואס דער מענטש טוט, ס'קומט פאר ראש השנה הייבט ער אן תשובה צו טון, און מען שטאפט אן די גענז, נאכדעם גייען זיי אויף א דייעט. וואס דארפסטו זיין גיין אויף א דייעט? זיי ווערן נישט דאס פערדע חודש מער אנגעשטאפט ווי דעם ערשטן חודש, וואס איז דאס גיין אויף א דייעט? זאגט ער נאר דאס איז אז דער מענטש זאל זיך די נערוון בארואיגן, יעצט גייט ער זיי אראפלאזן די פונט, זאל נאך טרייען צו מאכן נאך דיקער, נאך גרעבער וואקסן, און ס'איז אים א שאד עס צו שעכטן. זאגט ער ער גייט נאכאמאל דיי אויף א דייעט און זיי אראפ נעמען די וואג און צוריק לייגן, בעיסיקלי זאגט דער חיי אדם דאס איז דער מענטש, עס קומט פאר ראש השנה יום כיפור הייבט ער אן תשובה צו טון ס'איז געפערליך ער נעמט זיך פאסטן ער טוט ער מאכט ער טוט ס'קומט נאך יום כיפור גייט ער צוריק צו די זעלבע אלטע דרכים פירט זיך אויף ווייטער ווי א חיה ציט ווייטער אלע גניבות גזילות ניאוף זנות מיט הלבנת פנים מיט לשון הרע מיט רכילות מיט אלעם, און ס'קומט פאר ראש השנה הייבט ער אן תשובה צו טון ווייל ער האט מורא פארן פסוק על כל אלה יבא אלקים במשפט, סאו בעיסיקלי ס'איז די זעלבע צוויי פשטים אז ביידע העלפטן זאגט דער יצר הרע נאר די סיבה איז אביסל אנדערש. לויטן דובנער מגיד זאגט עס דער יצר הרע ער זאל אים מאכן אריין אין א דיפרעשן, זאגן דו דארפסט שוין עניוועי נישט תשובה טוהן ווייל דו קענסט שוין נישט תשובה טוהן ווייל אויף דעם אלעם וואס דו האסט געטוהן קומט דער אייבערשטער במשפט, און לויטן חיי אדם איז עס פשוט ווייל ער וויל זיך בארואיגן ער וויל מאכן א התעוררות פון תשובה ס'זאל אים נישט קוועטשן ביים הארץ כי על כל אלה יבוא אלקים במשפט, אבער למעשה ער האלט נישט ביי גארנישט. ס'איז נישט אז עס איז געקומען די ראש השנה האט ער זיך אראפגעזעצט און געטראכט, אוי געוואלד ווי האלט איך יעצט, אוי געוואלד וואס וועט זיין מיט מיין לעבן, אוי געוואלד איך וויל איין קלייניגקייט מתקן זיין, מ'זאגט אז ר' מאטשע וויזשניצער האט יעדעס יאר אויף זיך אונטערגענומען איין קלייניגקייט מתקן צו זיין, די לעצטע יאר פארן הסתלקות האט ער זיך אונטערגענומען אז ער וועט נישט לייגן די הענט אונטערן גארטל, און מ'דערציילט אמאל איז אראפגעפאלן די הויזן זענען אראפגעפאלן אין בית מדרש, אבער ער האט נישט געלייגט די הענט אונטערן גארטל, דער גבאי האט עס אים געמוזט אויפהייבן, נישט קיין חילוק למעשה. דאס זענען זאכן וואס יעדער מענטש מוז זיך אונטערנעמען. איין זאך, דו ווייסט די מיידל וואס ארבעט מיט דיר אין אפיס, די וואס זי געפעלט דיר אזוי שיין, די וואס זי טוט זיך אן מיט א פינף הונדערט דאלערדיגן קלייד און זי שמירט זיך שיין אן און די טשיקס זענען געמאכט אביסל מיט בלאש זאל אויסזען ביוטיפול, און די מיידל ווארפסטו שוין אן אויג יארן און דו האלטסט אין איין טראכטן יוי ווען איך וואלט זי געקענט האבן, יוי ווען איך וואלט איר געקענט א קוש געבן, דו קענסט אבער נישט, קוים האסטו מורא פאר דיין ווייב, האסט מורא פאר די געזעלשאפט, פארן אייבערשטן, נע. א קוועסטשען מארק, אבער לאמיר זאגן אז יא, אבער למעשה די קלייניקייטן מוזטו דיר אנהייבן צו פארעכטן און זאגן אנטשולדיגט, אויב דארף וועל איך אויפגעבן דעם דזשאב, סוף כל סוף דער אייבישטער געט פרנסה. דערציילט א מעשה פון סקולענער רעבן זכרונו לברכה, א יונגערמאן האט מיר געזאגט ס'איז אים געגאנגען זייער שווער די ביזנעס, איז אריין צום סקולענער רעבן, אין חודש אלול געזאגט ער וויל אויפגעבן די ביזנעס ס'גייט נישט, זאגט אים סקולענער רבי יוי ביסטו א בטלן, אפאר וואכן ארום גייט דאך דער אייבערשטער פארשרייבן יעדן פרנסה, האלט עס אן עט ער האבן א צינור א כלי ווי ער זאל דיר קענען משפיע זיין פרנסה, מ'געבט נישט אויף אין אלול זאגט ער, סוף איז געווען ער האט אנגעהאלטן שוין איך ווייס נישט וויפיל יאר סקולענער רבי איז שוין נישט דא די אינגערמאן האט נאך די ביזנעס, דאס איז וואס מ'מוז אנהייבן צו פארשטיין אז די. ראש השנה איז געמאכט אז מען זאל זיך עפעס אונטערנעמען צו פארבעסערן און אנהאלטן א גאנץ יאר די מידה, און נאכדעם איז אטאמאטיש עט עס שוין בלייבן ביינאנד. דו האסט א שוואכקייט אז דו רעדסט פארן דאווענען, דו פלוישט אינעם קאווע צימער פארן דאווענען, האסט א שוואכקייט אז דו גייסט אין מקווה, דו קוקסט ווי מען טאר נישט, רעדסט דיר נאך איין ביסט אן ערליכער איד דו האסט דיך גע'טובל'ט אין א מקווה, דו האסט א שוואכקייט אז. די רעדסט אינמיטן שמונה עשרה, די האסט א שוואכקייט די הערסט אפילו נישט אויס חזרת הש"ץ, דעמאלטס דרייסטו רש"י'ס תפילין אראפ, רבינו תם'ס תפילין ארויף, די ווייסט אפילו נישט וואסארא ברכות מען זאגט, די זאגסט אמן, די ווייסט אפילו נישט אויף וואס די ענפערסט אמן, ס'איז זייער וויכטיג אז מען זאל זיך אונטערנעמען די קלייניקייטן, דאס איז וואס ס'מאכט די זאך, און דאס איז וואס דער חיי אדם איז מסביר, ער וויל זיך בארואיגן פאסט ער, אזוי ווי יענער וואס ער. שטעלט די הינדלעך אויפן דייעט און נאכדעם פאקט ער זיי צוריק אן און בעיסיקלי פונעם ערשטן חודש ביזן זעקסטן חודש איז עס די זעלבע אנגעשטאפט סאו וואס פעלט אויס די דייעט נאר די מיינע נערוון צו בארואיגן ודע כי על כל אלה יבא אלקים במשפט אבער צו דאס איז עפעס ווערט? ניין דאס זאגט דער בעל דבר דאס זאגט דער יצר הרע נישט דער יצר טוב. יעצט, ערב ראש השנה איז זייער א הייליגער טאג ווייל דער חיות פון א גאנץ יאר גייט ארויף דעמאלטס און ס'קומט אראפ א נייער חיות אויף א גאנץ יאר, איז דעמאלטס איז א צייט ווען מ'דארף זיך באמת באהעפטן צום אייבערשטן, מ'האט שוין אנגעהויבן די סליחות, קל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו. בקיצור, ס'איז דא זייער א שיינער משל וואס דער דובנער מגיד ברענגט אויף סליחות, זאגט ער אזוי, ס'איז געווען אמאל א פרינץ וואס האט זיך אויפגעפירט זייער שלעכט, און בקיצור מ'האט געדארפט ממליך זיין זיין טאטן אין עפעס א מדינה, זיי האבן עס איינגענומען, קיצור דער קעניג איז אראפגעפארן, למעשה איז געקומען אז דעם פרינץ האט מען נישט גערופן, מ'האט זיך געשעמט מיט אים. זיך געדרייט אין די גאסן, זיך אויפגעפירט כאחד הריקים, נישט ווי א פרינץ. בקיצור, דער פרינץ האט געליינט אין אלע צייטונגען מען גייט מאכן זיין טאטן דארט אין יענעם לאנד אויך אויכעט אייננערן פאר א קעניג, איז ער אהין געגאנגען אין יענע שטאט, און וויאזוי קומט מען צו צום קעניג, האט ער זיך מיישב געווען עס וועט קומען ביינאכט, און עס וועט ארויסקומען דער קלינינג מען, עט ער געבן זיך א כאפ אריין. האט זיך אנגעטון פראסט אזוי מען זאל אים נישט דערקענען, און עס איז אזוי געשען אינמיטן די נאכט, עס איז ארויסגעקומען דער קלינינג מען, ער האט צוגעשפארט דעם פאלאץ, ער האט זיך געגעבן א כאפ אריין, און ער לויפט אריין צום טאטן אין צימער, טאטע איך ווייס איך האב מיך אויפגעפירט זייער שלעכט, טאטע זיי מיר מוחל, איך וויל זיין ביי דעמאלטס ווען מען וועט דיך קרוינען פאר קעניג, און איך וויל מיך אנהייבן אויפצופירן גוט, איך זע אז איך וועל דאס דארפן אמאל איבערנעמען, און איך בעט דיך טאטע זיי מיר מוחל. זאגט דער טאטע דער קעניג פארן קינד, מיין טייער קינד, איך וועל טרייען דיך צוריק צו ברענגען צו די מלוכה, אבער דו מוזט קומען יעדן ביינאכט אדער פארטאגס ווען קיינער איז נישט דא, דעמאלטס וועל איך דיך אויסלערנען וויאזוי א פרינץ דארף זיך אויפפירן, אזוי. עסטו דאך זיין ווי מען זאגט באהאווענט, ווייל ביז יעצט ביסטו דאך געווען כאחד הריקים, כ'וועל דיר קויפן שיינע קעניגליכע מלבושים, און אזוי עסטו צוריק קומען. און זאגט דער דובנער מגיד אז דאס איז דער פשט פון ויודו שמים פלאך ה', אף אמונתך בקהל קדושים, ער זאגט לכו נרננה לה', מען וועקט זיך אויף, מען שטייט אויף צו סליחות. ווייל דער קעניג זאגט, איך קען דיך נישט סתם אזוי ארייננעמען, ווייל יעדער איז מקטרג, מען זאגט, וואו ביסטו געווען ביז יעצט, האסט דאך פארשעמט די מלוכה אלע יארן, זאגט אבער דער אייבערשטער, קום שטילערהייט ביינאכט, ווען די סטרא אחרא מיט אלע זענען זיי שלאפן, אין דעם זכות אליין אז אונז שטייען מיר אויף פארטאגס, דאס איז א מורא'דיגע זכות, אלע גויים שלאפן, קום אריין ביינאכט אין פאלאץ, איך וועל דיר עפענען אן אונטערטיר, און דארט וועל איך דיך אויסלערנען וויאזוי מען פירט זיך אויף, ווי א זון פון א קעניג א פרינץ, אדער א טאכטער פון א קעניג א פרינצעסין, און דורך די סליחות וועל איך דיר אלעס ווייזן ווי אזוי מען דארף זיך אויפפירן, און איך וועל מאכן זיכער אז ווען ס'וועט קומען די צייט פון מיין אינאגורעישן ווען מ'וועט מיך קעניגן, מ'וועט מיך אנערן פאר א קעניג, דעמאלטס וועסטו שוין זיין אפגעווישט פון אלע דיינע עבירות און שוין אויסזען ווי א פרינץ מיט שיינע קליידער און וועסט שוין האבן תשובה געטון. און וועסט שוין וויסן וויאזוי מען דארף זיך אויפפירן אין א קעניגליכן שטוב. דאס איז דער ענין פון סליחות, רבותי, עס האט זיך שוין אנגעהויבן די סליחות, די יאר האט דער אייבערשטער אונז געגעבן א לענגערע סליחות, ס'איז פון די לענגסטע סליחות'ער כמעט וואס איז דא, ווייל מען הייבט עס אן מיט א וואך פריער, און עס קומט יעצט אזעלכע הייליגע צייטן. מענטשן דארפן וויסן, מען דארף עס אויסנוצן, מען דארף זיך נישט לאזן בעל דבר פון די אלע עצבות וואס ער זאגט, וועסט עניוועי נישט קענען ארויסקריכן, ביסט פול מיט זינד, וועסט יא קענען ארויסקריכן. און דער צווייטער טייטש איז, זאגט דער הייליגער כתב סופר. דארף כאפן התעוררות. דו זאלסט דיר בארואיגן די נשמה, ביז די טעג גייען דורך און נאכדעם זאלסטו צוריק גיין צו דיינע שלעכטע דרכים, ניין, זאלסט וויסן ס'איז נישט אזוי אז ס'כאפט דיך אן התעוררות, נעם דיך אונטער א קלייניגקייט, און אז וועסט דיך אונטער נעמען די קלייניגקייטן דאס עסטו ווייטער טון, דאס עסטו אנהאלטן, וועט דער אייבערשטער מוחל זיין אויף אלע אנדערע זאכן אויכעט. יעצט דאס איז וואס משה רבינו לערנט אונז, דער יצר הרע וויל אז אונז זאל מיר אלע מצליח זיין ראש השנה, מען זאל האבן א געוואלדיג התעוררות, ובפרט נאך מען זאל זען יענעמס חטאים וואס יענער האט אלץ געטון, אז מען קוקט אריין אין א מוסר ספר טראכט מען, זעסט דא די ראשית חכמה, זעסט דא די חובת הלבבות, דאס וואלט חיים געדארפט לערנען, דאס וואלט ברוך געדארפט לערנען, דער בעל דבר וויל זאלסט. פלאקערן ראש השנה, זאלסט אריינקומען אין שול, זאלסט שרייען הויעך למנצח לבני קורח מזמור, אבער וואס וויל ער אז נאך ראש השנה און יום כיפור זאלסטו אלעס פארגעסן, זאגט ער אים משה רבינו לעברך בברית, ווייסט וואס טייטש לעברך בברית? להיות עובר בברית, אז דו אליינס זאלסט דורכגיין דעם ברית. דו אליינס זאלסט מאכן זיכער אז דו מוזט אדורך גיין, אזוי ווי רש"י איז מסביר, כמו לעשותכם אותם, דו אליינס מוזט עס טון, ולא יתכן לפרש כמו להעבירך, אז מען זאל דיך דורך פירן, ס'וועט דיך קיינער נישט דורך פירן, נאר דו אליינס. יעצט, ס'ווערט געברענגט, דער מכתב מאליהו ברענגט א מורא'דיגן געדאנק, אונז געפין מיר אין די גמרא אז טאמער מען האט געזינדיגט א גאנץ יאר, מען האט תשובה געטון ראש השנה און דער אייבערשטער פארשרייבט א גוט יאר, וואס געשעהט אז מען גייט צוריק צו די זינד? זאגט די גמרא, די גזירה צו די גוטס וואס דער אייבערשטער האט צוגעזאגט קען מען נישט מבטל זיין, ווייל ראש השנה איז דאס העכסטע פונקט פונעם יאר, דעמאלטס איז ממש דער יום הדין. איז ממילא מוז דאס בלייבן. נאר וואס טוט דער אייבישטער אויב מ'האט געזינדיגט, מ'האט תשובה געטון און נאכדעם האט מען אנגעהויבן צוריק צו זינדיגן און דער אייבישטער האט געהאט פארשריבן אז די יאר וועט זיין אסאך רעגן, נעמט ער דעם רעגן און גיסט עס ארויף דארטן אין דעם מדבר וואו ס'וואקסט נישט. טאמער פארקערט אז אידישע קינדער האבן ראש השנה געזינדיגט, זיי האבן נישט תשובה געטון, שפעטער טוען זיי תשובה, יעדן טאג טוט מען דאך תשובה אויב מ'זעט אז ס'גייט אויס נישט גוט, דעמאלטס וואס געשעהט איז אז דער אייבישטער האט טאקע גע געזאגט אז ס'וועט זיין זייער ווייניג רעגן, למשל ס'וועט זיין נאר הונדערט גאלן רעגן, אבער ער געט עס דארט אין די פעלדער ווי ס'פעלט אויס. קומט אויס זאגט דער מכתב מאליהו אז די כלליות'דיגע גזירה איז נישט מעגליך מ'זאל מבטל זיין, ווייל ראש השנה איז דער אנפאנג פונעם יאר און דאס איז דער יום המשפט און ס'מלך במשפט יעמיד ארץ, ס'מוז זיין משפט, אז ס'איז נישט דא לאו ענד ארדער איז נישט דא גארנישט. נאר וואס. מען קען די אלע זאכן אביסל ממתיק זיין און בייגן אביסל אהער און אביסל אהין. קומט אויס אז מען גיי מיר אריין צו דעם ראש השנה דאס איז דאס העכסטע פונקט פונעם יאר, און מען זאל זיך נישט פארלאזן אז מען וועט שוין תשובה טון נאכדעם, מען וועט שוין שפעטער תשובה טון, אפילו ווען דו וועסט תשובה טון שפעטער ס'עט שוין נישט זיין די זעלבע השפעה, דאס דארף מען זייער שטארק וויסן. יעצט, ס'איז דא א משל פונעם תולדות, זייער א אינטערעסאנט משל, ער זאגט, ס'איז געווען א מענטש וואס ער האט געהאט אסאך פארמעגן, ער האט געהאט א גרויסן וועירהאוז, און ער פלעגט פארקויפן סחורה מאכן אסאך געלט. ויהי היום ער איז געווארן עלטער האט ער געזען דאס איז נישט קיין תכלית איז ער געגאנגען האט ער געוואלט זוכן א שידוך גייט ער צו א שדכן זאגט טראג מיר אן שידוכים זאגט אים דער שדכן יא אבער נישט אין וועירהאוז קיינער וועט נישט גיין וואוינען אין א וועירהאוז יעדע פרוי וויל האבן א געהעריגן הויז א צימער צו שלאפן מיט אלעם זאגט ער איך וועל האבן זארג דיך נישט דער שדכן האט אבער געוואוסט אז ער איז א מורא'דיגער קארגער מענטש, אבער זאגט ער וועט האבן, זאגט ער וועסט האבן א דירה דעמאלטס וועל איך רעדן צו דיר, ויהי היום דער מענטש גייט אריין צו א שיינעם פאלאץ אין שטאט, און ער זאגט פאר דעם איד, איך וויל ביי דיר דינגען אז איך זאל קענען אויפהענגען נאר מיין קאוט מיט מיין רעקל דא ביי דיר אינדערהיים, דאס איז אלעס וואס איך ברויך, איך ברויך פון דיר גארנישט, אין פעקט אפילו מוזט מיר נישט געבן אין די דירה, קענסט עס געבן דארטן אינעם פאדערשטן. צימער. קיצער, וויפיל ווילסטו? זאגט ער, אזויפיל און אזויפיל געלט. זאגט ער, ניין דאס איז צופיל, בקיצור מ'האט אפגעהאנדלט צוואנציג רובל א חודש. פיין. ער מאכט א חשבון וואס ער וועט קומען דא הענגען זיין קאוט, אזוי זעהט אויס וועט ער אימפרעסן מענטשן אז ער האט א דירה, און ער האט נישט, עט, ס'האט אים נישט געהארט. ס'גייט דורך אפאר טעג, ער קומט אינמיטן א נאכט, ער נעמט זיך קלאפן, ער וויל עפענען די, מ'זאל אים עפענען די טיר, וואס איז? כ'וויל אריינלייגן יעצט מיין קאוט. צוויי טאג שפעטער קומט ער, יעצט, כ'וויל אריין, אינמיטן די נאכט, כ'וויל אריינלייגן מיין העמד, מיין. הוט מיט אלע קיצור, דערווייל שרייט ער יענעם אן, ביסטו נאריש אזוי שפעט ביינאכט קלאפן? זאגט ער, ליסן, איך האב אים געדינגען ביי דיר, איך מעג טון דארט וואס איך וויל. איין שיינעם טאג קומט ער אן מיט א גרויסן זאק, ער שלעפט, פרעגט אים יענער וואס שלעפסטו? זאגט ער, א טויטע קאץ, געשטארבן, געפייגערט א קאץ, האב איך עס אריין געלייגט אין א זאק און איך גיי אים אויפהענגען דא ביי מיר אין נאגל. זאגט ער, וואס הייסט ס'וועט דאך אנהייבן צו שטינקען? זאגט ער, ליסן, איך האב ביי דיר געדינגען א נאגל און איך מעג טון וואס איך וויל. ס'האט אזוי. אנגעהאלטן ביז ער האט געברענגט טויטע מייז מיט הינט טויטע, אלעס אויף איין נאגל אויפגעהאנגען, סוף איז געווען אז די פרוי זאגט פארן מאן איצט קען מען מער דא נישט וואוינען מ'האט אים געגעבן א קאנטראקט כ'האב נישט קיין ברירה און איך אנטלויף פונעם הויז, און זי מיטן מאן האבן אויפגעהויבן זענען אנטלאפן פון הויז, און יענער לויפט צום שדכן קוק כ'האב א דירה, איז די טאלבע זאגט עס אלץ א משל, א מענטש איז א קומה שלימה, א מענטש איז א ביוטיפול פאלאץ, ער האט א מח, ער האט א גוף וואס דאס עסן ווערט דיידזשעסטעט, ער קען זעהן, ער קען טוהן, ער קען טוהן קאנסטראקטיוו, ער קען אלעס טוהן. א מענטש איז א פאלאץ, קוק דיך אן וועסטו זעהן דו ביסט א פאלאץ. נאר וואס? ס'איז דא איין שטיקל פראבלעם. דער בעל דבר פרובירט אריינצוהענגען נאר איין נאגל, און אין דעם נאגל הענגט ער אויף אלע זיינע נבילות מיט די שטינקעריי, אזוי אז דער מענטש אנטלויפט פון זיין אייגענעם פאלאץ, ער אנטלויפט פון זיך נעבעך. ער אנטלויפט פון אזאך וואס ער האט און ער אונט עס און ס'איז אזוי שיין און ער וואלט געקענט אזוי מצליח זיין סיי אין תורה סיי אין די ביזנעס וועלט דער אייבישטער האט אים געגעבן אלע כשרונות און אזוי ווייטער ס'איז דא וואס האבן נישט געהאט קיין גרויסע כשרונות צו לערנען גמרא תוס' אין ביזנעס זענען זיי געווען מורא'דיגע דזשיניוסעס יעדער האט זיין גוטסקייט און זיין געוואלדיגע מתנה טובה פונעם אייבישטן וויאזוי ער זאל זיך קענען אדורכשטופן זיין לעבן. ס'ווערט געברענגט אין תנא דבי אליהו א מורא'דיגע זאך. אליהו הנביא טרעפט איינעם וואס ער כאפט פיש, ער האט צוזאמגעשטעלט א נעץ און ער כאפט פיש און ער מאכט פרנסה. פרעגט ער אים פארוואס לערנסטו נישט תורה? זאגט ער איך האב נישט קיין קאפ, איך בין נישט איך בין נישט מוכשר צו לערנען תורה. זאגט ער אים און וויאזוי ביסטו מוכשר צו מאכן א נעץ און כאפן פיש? זאגט ער אז ווען דו זאלסט דיך אריינלייגן אין תורה וועסטו זען אז דו וועסט אויך פארשטיין, דו וועסט עס אויך קענען. איז דער זיקוקין דנורא פרעגט דארטן אויפן. פלאץ, אין תנא דבי אליהו, וואסער צושטעל איז דאס צו פארשטיין א שווערן קצות צו צו פארשטיין א שווערן רבי עקיבא אייגער איז אזוי ווי צו לייגן אריין א נעץ צו כאפן א פיש ער זאגט דאך די טייטש איז אליהו הנביא האט אים מסביר געווען דו ביסט נישט דער קלוגסטער מענטש אבער דו פארשטייסט צו די נעץ פארוואס ווייל דיין לעבן איז אנגעוויזן אויף דעם. דו ווייסט אז דו וועסט נישט כאפן פיש וועסטו נישט האבן קיין פרנסה, די זעלבע אויכעט ווען דו זאלסט באמת וויסן אז דאס לערנען תורה איז אזוי גרויס און חשוב ווייל דיין לעבן איז אנגעוויזן דערויף, וואלסטו ווען געקענט לערנען תורה אויכעט. די תורה אינטערעסירט דיך נישט אזוי ווייט. על כל פנים, ווען א מענטש קומט צו צו ראש השנה און ער בעט דעם אייבערשטן זכרנו לחיים בעט ער לחיים אמיתיים, די חיים הנצחי, אזוי זאגט דער של"ה, קדוש, און דער אייבערשטער טוט דיר א טובה און ער געבט דיר דאס לעבן, אבער דו לעבסט נישט מיט מיט אזא ברען און מיט אזא פלאם ווי דו לעבסט דיינע גשמיות'דיגע זאכן, די תענוגים האסטו אויסגערעכנט צו גיין אויף וויקעישן, און דארט איז ביליגער דער האטעל, און דארט אהער און דארט אהין, און דארט איז שענער די גראז, און וואס טוסטו, דער אייבערשטער געבט דיר דאס לעבן, לא די דו לערנסט נישט און דו דאווענסט נישט דערמיט, דו נוצט דאס לעבן אויף אלע שטותים מיט אויף אלע נארישקייטן וואס ס'איז דא, ס'קומט יעצט ראש השנה יום כיפור, ס'ווען אריינקומען חברה קיין יוצרות ווען זיי נישט זאגן, זיי ווען אנהייבן צו. פלאפלען פון נאך די שטילע שמונה עשרה ביי שחרית און מ'וועט נישט אויפהערן צו רעדן, איך געדענק איך פלעג דאווענען אין ראדני סטריט ווען כ'האב חתונה געהאט ווי אן אינגערמאן, איז איך פלעג זאגן אינדרויסן ווען אונז זעמער ארויסגעגאנגען פלעג איך זאגן פאר די חברה אין פאליש רבותי עטס קענטס שוין אהיים גיין מען האט אפגעדאווענט, מען וועט אפילו נישט וויסן, מען זאגט יהא שמיה רבא און מען וועט רעדן אינמיטן דאווענען, מען וועט רעדן אינמיטן קדיש, מען וועט אפילו נישט אינטערעסירן זיך ווי מען האלט. ס'איז א אפגעפוסטעוועטע צייט, א גאנץ ראש השנה יום כיפור ארבעטן קען מען נישט מיט די קאר קען מען נישט פארן, און מען נעבעך נעבעך מען איז געפאנגען אין בית מדרש, מיט אזא עטיטוד גייט מען צו און זאגט מען רבונו של עולם געב מיר לעבן, צו וואס דארפסטו דאס לעבן, וואס פעלט דיר אויס אזא לעבן, און דער של"ה הקדוש זאגט נישט אויף דעם בעט מען לעבן. מיט לעבן מיינט מען חיים של תורה, חיים של נצחי, נישט אז מען זאל לעבן הונדערט יאהר, און דעם טאג וואס דו לעבסט זאלסטו אפלעבן דעם גאנצן טאג, זאלסט נישט אפפוסטעווען דעם טאג, ס'זאל זיין א טאג וואס דו האסט ממש געלעבט פון אנפאנג ביז צום סוף, דאס איז דער זכרנו לחיים, האסט געזאגט יהא שמיה רבא מיט א ברען און געזאגט יהא שמיה רבא, אין זינען געהאט דעם הייליגן באשעפער'ס נאמען דער גרויסער נאמען זאל זיין געבענטשט אויף אייביג, און אמן מיינט אני מוסר נפשי, אמן מיינט. אז איך בין מאמת אז ס'איז אמת וואס דער מענטש זאגט אין דעם קדיש. די אלע זאכן דארף מען זעהן אז ס'זאל נישט זיין א אפגעפיסטעוועט זיך, ווייל א טאמער דו האסט אפגעפיסטעוועט דעם ראש השנה האסטו נישט געלעבט דעם ראש השנה, און דו בעטסט זכרנו לחיים, דו ביסט געשטארבן עניוועי, און דאס איז קיין לעבן נישט. און אז דו פיסטעוועסט אפ א גאנצן ראש השנה און יום כיפור און א גאנצן חודש אלול און תשרי און ביי סליחות שטייסטו נישט אויף, טוסט דעם אייבערשטן א טובה אז ניין אזייגער זאגסטו נאך א מנין סליחות, דעמאלטס איז דיין פאלאץ אונטערגעגאנגען, ס'נישט געלעבט. דו האסט גענומען און דו ביסט ארויסגעלאפן פון דיין פאלאץ, ביסט אוועקגעלאפן ערגעץ אנדערש, און דו האסט דיך נאכנישט געפונען וואו דו גייסט, און דו ביסט נאכנישט אנגעקומען צו גארנישט ערנסט. יעצט ס'קומט בין הזמנים, יעצט איז בחורים זענען פול מיט אפפיסטעווען די צייט, מען רעדט נישט דער בחור זאל זיין א מתמיד צען צוועלף שעה א טאג, אבער דאס איז נישט וואס מען רעדט פון, מען רעדט אז ס'גייט דורך נאך א טאג און נאך א טאג מיט שטותים, מיט ליינען דעם איד און דעם בלאט, מיט אלע פאליטיקס, מיט אלע שטותים, און. דו הרג'סט אפ יעדן טאג, דו בעטסט צו דעם אייבערשטן דו ווילסט לעבן, דו הרג'סטו אליינס דעם טאג, ווען דער אייבערשטער געט דיר אזא זיסן לעכטיגן טאג, מיט כשרונות, מיט עלטערן וואס זיי זארגן פאר דיר. יעצט ווען א מענטש גייט דורך דעם ראש השנה, און נאך ראש השנה, האט ער אויף זיך מקבל געווען אז ער וועט נישט אפפיסטעווען צייט, ער וועט זיצן מער לערנען, און מער דאווענען, און זיין מער ערליכער, איז די מינוט ווען ער איז דורך דעם ראש השנה, היום דא ראש השנה, איז לעברך בברית ביסטו שוין דורכגעגאנגען, נישט דו שטייסט, להעבירך מען זאל דיך דורכפירן, דו ביסט שוין דורכגעגאנגען, הגם דו האסט נאך נישט מתקן געווען, האסט נאך א גאנץ יאר צייט ווי מען זאגט טו שאו אז דו האסט דיך אימפראווד, אבער דאס אליינס האט דיך שוין געמאכט א נייער מענטש אז דו ביסט דורך דעם ראש השנה מקבל געווען א קלייניגקייט, אבער דאס גיי איך האלטן. יעצט די יונגעלייט מיט די בחורים דארפן מאכן א חשבון, די יארן לויפן שנעל דורך, דער חפץ חיים איז מסביר הזורעים בדמעה ברנה יקצורו זאגט ער אזוי, א מענטש האט א פעלד וואס ער האט עס אויפגעאקערט, און ער האט איבערגעדרייט די ערד, און מ'האט אריינגעלייגט וואסער ס'זאל אנהייבן צו וואקסן, נאר די איינגעפלאנצעכטס, די זרעים, לייגט ער נאר אויף עפעס א קליינעם ווינקל, שרייט מען אים, דו נאר וואס דו ביסט, קענסט דאך דאס גאנצע פעלד אנפלאנצן מיט די זרעים, האסט דאך גענוג, עט וואקסן אין גאנצן פעלד, און דאס איז וואס מ'דארף פארשטיין. די עלטערע מענטשן, זייערע יארן זענען שוין דורכגעלאפן, צוריק דרייען וועט זיך דאס שוין נישט. וויפיל זיי האבן אריינגעכאפט האבן זיי אריינגעכאפט, און ווען זיי טוען תשובה וועט זיי דער אייבערשטער נישט שטראפן. אבער אנצוהייבן אזוי ווי די בחורים מיט די יונגעלייט, עטץ קענטס אנהייבן יעצט א אמת'ן פיינעם לעבן, א נייע לעבן, זיך אויפפירן ווי עס דארף צו זיין, עטץ עטס אנפלאנצן דעם גאנצן גארטן, און עטץ עטס בליען, די משפחה עט בליען, און יעדער עט בליען. איז הזורעים בדמעה ברינה יקצורו, מען דארף דעם גאנצן פעלד אנפלאנצן, זאגט דער חפץ חיים ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען איין יעדער וועט ליגן אין א בעט און מ'וועט ווערן שוואכער און שוואכער, די כוחות וועלן אים אוועקגיין, און ביז מ'וועט אויסגיין, זאגט ער, דעמאלטס ווען מ'ליגט שוין אויף דעם בעט און מ'האט נאך אפאר טעג צו לעבן הייבט מען אן צו טראכטן, אוי וויי וואס איז געשען מיט מיין גאנץ לעבן, כ'האב געקענט איינפלאנצן א גאנצן גארטן, אבער דעמאלטס איז שוין צו שפעט, ס'איז שוין שפעט אנצוהייבן א נייע לעבן. איז דארף מען וויסן אז דו בעטסט זכרנו לחיים, דו ווילסט לעבן זאלסטו וויסן וואס דאס הייסט געלעבט על פי תורה געלעבט, און במילא דו'סט וויסן וואס דאס הייסט געלעבט וועסטו פארשטיין וואס מען טוט און וויאזוי מען פירט זיך אויף. נאכדעם איז דא נאך א זאך אויסער דעם וואס מען דארף לעבן און נישט אפפוסטעווען די צייט, יעדער האט דאך אין זיך וואס דאס הייסט מידות רעות, איינער איז פארכאפט אין דעם איינער איז פארכאפט אין יענעם, און צוויי מענטשן זענען נישט פארכאפט אין די זעלבע זאך. יעדער האט זיך זיין יצר הרע'לע, ענד עט די ענד אוו די דעי יעדער לאכט פון יענעמ'ס יצר הרע, איינער הערט דער האט אנגעטון די און די זאך, טראכט ער ביי זיך יוי דער איז א צודרייטער, ער האט דאך געוויסט ער האט א ווייב, ער האט קינדער, ער וועט דאך יעדעם פארשעמען, האט ער נישט געקענט זיך צוריק האלטן, מאידך גיסא ווען יענער הערט וואס דו האסט געטון, דארטן וואו דו האסט א שוואכקייט, טראכט ער די זעלבע אויף דיר. איינער איז פארכאפט אין גניבה, איינער איז פארכאפט אין רציחה, איינער איז פארכאפט אין זנות, און יעדער לאכט פון יענעמ'ס יצר הרע. סאו דאס איז וואס דער תולדות לערנט אונז, דער תולדות זאגט אז יענער בעט נאר א נאגל, דער בעל דבר בעט נאר איין נאגל וויל ער ביי דיר אויפהענגען עפעס, אויף דעם קומט ער אן מיט אלע פארשטארבענע קעץ, מיט פארשטארבענע הינט, מיט אלע אנדערע מידות רעות, און בסופו של דבר. ווען דער מענטש האט שוין אריינגעלאזט דעם בעל דבר ביי זיך אין פאלאץ, לויפט ער שוין אליין אוועק פון זיין הייליגן שיינעם פאלאץ, פון די קומה שלימה וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן, מיט די נשמה קדושה וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן, אזוי אז ער אליינס איז שוין, ווי מען זאגט, אן אנטלאפענער פון זיין פאלאץ. יעצט במילא די גאנצע התעוררות וואס ס'כאפט אן דעם מענטש, איז נאר ס'זאל זיך אים בארואיגן, ער זאל זיך נישט פילן גילטי, אבער דאס מאכט אים נישט אז ער זאל ווערן בעסער. ס'מאכט אים נישט אז דער ראש השנה זאל אים צוברענגען אן אנדערן מהלך החיים, און ביז אזאלאנג דאס געשעהט נישט האט ער גארנישט פון דעם ביסל התעוררות, ווייל דאס התעוררות מאכט אים נאר אזויפיל אז ער זאל טאקע ווייטער נישט טוהן גארנישט און ווארטן אויף איבער עס יאר האט ער נאכאמאל א מין התעוררות. ער מוז ארויסגיין מיט עפעס א ריווח פון יעדן ראש השנה. יעצט כ'האב שוין נאכגעזאגט דעם הייליגן חתם סופר, דער חתם סופר זאגט, כי תצא למלחמה על אויביך, איז דא א הבטחה אז ונתנו השם אלוקיך בידך. אויב דו וועסט גיין אין מלחמה אזוי ווי א סאלדאט גייט קעגן דעם פיינט, זיך איינגעשטעלט מיטן לעבן, ער מאכט נישט דעמאלטס קיין קונצן, ער כאפט דעם שונא שיסט ער, אז דו וועסט אריינגיין מיט אזא מין ערנסטקייט צו א מלחמה, מלחמת היצר איז עס דא א הבטחה פונעם אייבערשטן אז ונתנו ה' אלקיך בידך, וואס דער אייבערשטער וועט דיך געבן אין זיין האנט. יעצט, פון די אלע התעוררות'ן וואס א מענטש כאפט התעוררות ווען ס'קומט די צייט פון אלול און תשרי, אויף דעם האבן מיר אונז נישט קיין הבטחה אז ונתנו ה' אלקיך בידך. פארוואס? דאס איז וואס איך טריי מסביר צו זיין. אסאך מאל דער התעוררות. איז נישט מער ווי א קאפ אוט, א קאפ אוט ס'איז די הייליגע טעג, איך מוז דאך מיט עפעס אנקומען, איך גלייב דאך דאך אז דער אייבערשטער זיצט און געבט יעצט בני חיי ומזוני, איז במילא מוז איך מאכן א שטיקל התעוררות און כ'וועל מתפלל זיין, און ווען ס'וועט אדורך גיין די טעג האלט איך ביי גארנישט ווייטער, דעם איז קיין הבטחה נישט דא אז ס'וועט מקוים ווערן, און דאס איז וואס דער הייליגער זוהר הקדוש זאגט. צװחין כּכּלבֿים, הבֿ-הבֿ! דעטס אָל דעיר דער פֿאָר. זענען גאָרנישט, אַז איך װיל געבן עפּעס פֿאַרן אײבערשטן. זענען, אַז דער אײבערשטער זאָל מיר געבן. דאָס, אױף דעם איז נישט דאָ קײן שום הבֿטחה. איטס פּראָבעבלי אַ װעיסט אָף טײַם, װײַל דער גאַנצער התעוררות לאָזט זיך אױס מיט גאָרנישט. יעצט װערט געברענגט פֿון אור המאיר און פֿון אַנדערע הײליגע ספֿרים, אַז אַלעס, װאָס סע שפּילט זיך אָפּ אַ גאַנץ יאָר, דאָס ליגט אין דעם ראש-השנה. איך האָב אַזױ געטראַכט אַפֿילו, פֿאַרװאָס איז ראש-השנה? א יום טוב וואס אין ארץ ישראל האלט מען עס אויך, עס הייסט יומא אריכתא, א לאנגער טאג, האב איך אפילו געטראכט ווייל ס'איז דא אַכט און פֿערציק שעה אין צוויי טעג ראש השנה, און ס'איז דא צוויי און פֿופֿציק וואכן א יאר, אמאל איז דא איין און פֿופֿציק וואכן, ס'ווענדט זיך, איז בעיסיקלי איז די קאנצענטרעישאן איז אז ס'איז איין שעה פאר. א וואך. מיט אנדערע ווערטער, יעדע שעה פון ראש השנה איז מען מתקן א וואך, צו מען בעט אויף א גאנצע וואך וואס וועט זיין, דאס איז די עקוויבעלענט צו א שעה פאר א וואך, אַכט און פֿערציק שעה, אַכט און פֿערציק וואכן. יעצט ווען ס'קומט דער. א זייער א שטארקער סענס. ס'איז דא צדיקים זיי פלעגן זאגן פארוואס איז ס'שטייט אז מ'האט נאר געזאגט דרײַ מלכיות דרײַ זכרונות און דרײַ שופרות האט מען אויך יוצא געווען ווייל זייער א שטארקער סענס אז מ'לייגט נאר אריין אביסל איז ווערט אויך די טיי געקאלירט די זעלבע דא אויך דא איז אזוי קאנדענסד אז יעדע שעה רעפריזענט א גאנצע וואך און אז ס'רעפריזענט א גאנצע וואך דארפסטו פארשטיין וואס דאס הייסט אנצוברענגען א שעה ראש השנה יו אר וועיסטינג א פול וויק עווערי טיים יו אר וועיסטינג א שעה. ס'איז אן אנבעליוועבל קוואוטע, און מען דארף אויכעט ארבעטן אויף תיקון המידות, דער רמב"ם זאגט אין הלכות תשובה, און אזוי ברענגט אויכעט דער שערי תשובה לרבינו יונה, אז נישט נאר אויף עבירות, גראבע עבירות דארף מען תשובה טון, נאר אויף שלעכטע מידות, אויף כעס, תאוות, מיט גאוות, מיט אלע זאכן. און מ'דארף זיך רעכענען מער בין אדם לחבירו, איך בעט שוין לאנג מען זאל אביסל לייגן כוחות אריין בין אדם לחבירו, ס'איז זייער נעגלעקטעד ביי אונז. מען דערציילט א מעשה אז ס'איז געווען דא דער מלאך, דער פון נתיבות עולם, ישיבה נתיבות עולם, איז געווען זייער א געהויבענער מענטש, ער האט געהייסן הרב אברהם דוב לעווין, ער האט געהאט א זון וואס דער זון האט געלערנט אין קאמעניצער ישיבה, אינדערהיים, ער האט געלערנט ביי ר' ברוך בער, ער איז געווען א געלונגענער מענטש אויך, ער איז געווען א קאפ שטיק אזוי ווי זיין טאטע, און ער איז געווען דער בעל תקיעה ביי ר' ברוך בער אין די ישיבה אין קאמעניץ. קיצור, איינמאל איז דער חזון איש האט געוואוינט דארטן דעמאלטס אין קאמעניץ, אבער דער חזון איש איז געווען נחבא אל הכלים, קיינער האט נישט געוואוסט ווער ער איז, וואס ער איז, ער איז געווען אזוי באהאלטן אז זיין ווייב, נאכדעם, ווען ער איז אוועק אין בני ברק איז געווען גרויסע רבנים וואס האבן געזאגט הספדים אויף אים זי האט זיך אינמיטן צעלאכט מ'האט איר געפרעגט וואס האסטו געלאכט האט זי געזאגט מ'איז אים מספיד אזוי ווי מ'איז מספיד א קליין יונגל עטס ווייסט נישט דאס גדלות דער מענטש איז געזעצן אין ווילנע אין די ווייבער שול און געלערנט. דרייסיג יאר און קיינער האט נישט געוואוסט פון אים ער איז נאר אראפגעגאנגען דאווענען שחרית מנחה מעריב ער איז אזא נחבא אל הכלים איז אין קאמעניץ האט מען געוואוסט אז ער איז א גרויסער מענטש אבער קיינער האט נישט געהאט מיט אים די שפראך. ער האט געהאט א ברודער וואס האט געהייסן ר' מאיר, דער ר' מאיר קארעליץ איז געווען א, ס'איז דא תשובות פון אים, איך ברענג צו אין מיין ספר אויף מקוואות תשובות פון אים, ער איז זייער א גרויסער מענטש, א גאון, מען האט געוואוסט, בקיצור איינמאל האט ר' מאיר געזאגט אז זיין ברודער, נישט געוואוסט דעמאלטס אז ער איז דער גרויסער חזון איש, זיין ברודער דארף האבן א בעל תקיעה ווייל ער האט אסאך חומרות און ער וויל אז ער זאל אים זאגן פונקטליך וויאזוי ער זאל בלאזן אז ווען ס'וועט קומען יום טוב זאל נישט זיין קיין פראבלעם, בקיצור איז מען אים געקומען זאגן, פאר דעם מלך'ס זון אז ער, מען האט אים גערופן ר' מאיר'ס ברודער, נישט געהאט א נאמען חזון איש אפילו, ר' מאיר'ס ברודער, ער זוכט איינער זאל אים בלאזן די תקיעה, איז ער זיך געגאנגען שטעלן, און דער חזון איש האט אים פארהערט, געהייסן בלאזן א תקיעה מיט א שברים א תרועה מיט אלעס פונקטליך, מיט וויפיל טרומיטין מיט. פונקטליך, און ס'איז זייער גוט געווען. פרעגט ער אים, ווען קענט איר קומען ראש השנה בלאזן שופר? זאגט ער, כ'מוז קומען נאכן דאווענען, ווייל איך בלאז דאך אין קאמעניצער ישיבה, איז במילא קען איך ערשט קומען נאר ווען מ'וועט ענדיגן דארט אין די ישיבה. האט אים דער חזון איש געזאגט, דעמאלטס וויל איך נישט איר זאלט קומען בכלל. פרעגט ער אים, פארוואס? זאגט ער, כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, אז דו בלאזסט פאר אזא גרויסן ציבור אידן, און דו דארפסט זיי מוצא זיין, און אז טאמער איך וועל דיר הייסן קומען, און דו וועסט זיין נערוועז אז דו דארפסט קומען, איז בסופו של דבר וועסטו קענען זיין מתרשל זיין דארט אין די תקיעות, וועסטו מאכן א חשבון, מאה תקיעות איז דאך נאר מנהגים און זאכן, וויל איך נישט זאלסט קומען, און דו ביסט עוסק דארטן אין די ישיבה זאלסטו בלייבן דארטן, דאס הייסט אויסגערעכנט אז. מען זאל חלילה נישט וויי טוהן פאר אן אנדערן אדער צונעמען א היעדר מצוה פון איינעם, און דאס וואלט מען געדארפט אנהייבן צו ארבעטן, ווייל דאס איז ביי אונז זייער זייער זייער נפוץ, יענעם וויי צו טוהן, יענעם אריין צו זאגן, דאס איז היינט פון די ממש פון די מצות עשה דאורייתא. האב איך שוין נאכגעזאגט, איך וויל עס נאכאמאל זאגן, ר' שלמה קלוגער ברענגט. אז פארוואס הייסט עס בשופר גדול, זאגט ער ווייל ווען מען בלאזט שופר יעדעס יאהר, די אלע תפילות מיט די אלע קרעכצעכצער מיט די אלע תקיעות קומען אריין אין הימל, און דער אייבערשטער מאכט פון דעם איין גרויסן שופר, און נאכדעם וועט זיין תקע בשופר גדול. זאגט ר' שלמה קלוגער א שיין ווארט, כלל ישראל זעהט אזויפיל יארן זיי בלאזן שופר, און דער אייבערשטער לייזט אונז נישט אויס, איז לכאורה זעהט דאך אויס ווי די גאנצע ארבעט איז להבל ולריק חלילה, זאגט ער ניין ניין ניין ניין, דאס שטעלט דער אייבערשטער צוזאם א גרויסן פאזל, ער לייגט דאס צוזאמען, און דאס גייט ברענגען אז דער אייבערשטער זאל אונז אויסלייזן, זאגט ער א משל, אזוי ווי א מענטש ער האט א מכה, ער האט לאמיר זאגן אויף די הויט עפעס א מכה, גייט ער צום דאקטער, זאגט אים דער דאקטער שמיר דיך אן, שמירט ער זיך אן, זעט ס'העלפט נישט, גייט דורך נאך א וואך, נאך א וואך, ער שמירט כסדר און ברוך השם נאכדעם העלפט עס, ס'איז די זעלבע דא אויך, דער אייבערשטער שטעלט צוזאם נאכדעם די אלע שופרות מיט די אלע תפילות און ער מאכט פון דעם תקע בשופר גדול לחרותנו, זאגט דער הייליגער כתב סופר. דע שכל התקיעות שלנו, אלע תקיעות וואס אונז בלאז מיר אינם חוזרים ריקם, דאס קערט זיך נישט צוריק ליידיג, רק זאגט ער, פועלים ומקרבים הגאולה מעט מעט, זיי זענען פועל און מקרב די גאולה צוביסלעך, דאס זאגט דער הייליגער ר' שלמה קלוגער, הקדוש ברוך הוא דער אייבישטער משמר ער היט און מטמין און ער באהאלט התקיעות אונזערע תקיעות בהיכלו אין זיין היכל. נאכדעם וועט דער אייבערשטער ווען ס'וועט קומען די צייט צו די גאולה וועט ער ארויסנעמען די אלע תקיעות מיט די אלע קרעכצעכצער פון אידן און ער צו ווייזן פאר די אידן אז די אלע תקיעות זענען נישט חוזרות ריקם ווייל די גמרא זאגט אויך אין א יאר וואס מ'האט געבלאזן שופר דעמאלטס וועט זיין א גוט יאר און אמאל זעט מען ס'איז נישט געווען אזא גוט יאר דאס אלעס איז אוועקגעלייגט אויף דעמאלטס ווען דער אייבערשטער וועט וועלן אונז אויסלייזן. ס'זאל זיין מיט רחמים וחסדים, אזוי זאגט רבי שלמה קלוגער. יעצט קומט אויס לויט דעם רבי שלמה קלוגער'ס הייליגע דיבורים איז דער ענין פון ראש השנה איז נישט נאר מען גייט בעטן דעם אייבערשטן רבונו של עולם איך דארף האבן אפאר דאלער רבונו של עולם דער איז נישט געזונט יענער איז נישט געזונט מען רעדט דא פון בויען משיח'ן אזוי ווי ביי יהודה זאגט דארטן די גמרא און רש"י זאגט עס אין די מדרשים דער אייבערשטער איז געווען עוסק באורו של של משיח, ס'קומט א ראש השנה, דער אייבישטער איז עוסק באורו של משיח, און ער פארלאנגט פון אונז אז אונז זאל מיר טון וואס ער האט געהייסן, און דעמאלטס בויען מיר דעם אורו של משיח, אונז זענען מיר ממשיך דעם אורו של משיח, און אונז וועלן מיר אם ירצה השם מיט דעם אורו של משיח קעגן גיין. קעגן משיח'ן, סאו דאס איז דער הייליגער טאג ראש השנה. יעצט ר' צדוק ברענגט נאך אביסל מער, איך האב עס שוין נאכגעזאגט ביי ר' שלמה קלוגער, אבער ר' שלמה קלוגער זאגט נאר דער קול שופר, אבער ר' צדוק ברענגט שכל הצעקות, אלע געשרייערייען, און אויף די אלע תפילות, און אויף די אלע געוויינערייען, און אויף די אלע תהילים וואס אידן האבן געזאגט משך די אלע דורות, פון דעם ווערט דער קול שופר אויך, ס'טייטש דער ר' שלמה קלוגער זאגט נאר פונעם בלאזענעם שופר. און רב צדוק לייגט צו אפילו די קרעכץ פון יעדן אידישן קרעכץ און אלע געווייניכצער, אלעס לייגט דער אייבערשטער צו, און דאס וועט זיין דער תקע בשופר גדול. און ער זאגט נאך מער, פון דעם וואס אידישע קינדער קומען זיך צוזאמען און מען קרעכצט און מען וויינט צום אייבערשטן ראש השנה, דאס איז מעורר אפילו אידן וואס זענען ארויסגעפאלן פון כלל ישראל, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, וויאזוי וועלן זיי הערן דעם שופר, זיי קומען דאך נישט אין קיין שול. זענען דאך אובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים, נאר אונזער קול, אונזער צעקה, אונזער שופר, זאגט רב צדוק, ברענגט אריין אין יענע אידנ'ס נשמות אויכעט, אז ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים. ווי קומט צו זיי די אלע הרהורי תשובה זאלן זיך קומען בוקן צום אייבערשטן? דאס קומט פון דעם וואס אונז קרעכצט מיר אונז וויין מיר אלע יארן אויף גלות השכינה און אויף אלע אונזערע צרות. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פאר די אינגעלייט, ווען עטס גייטס אין שול דאווענען זיצט מיט דרך ארץ, די קינדער זאלן זען וויאזוי מ'דארף זיצן אין א שול, זיצט מיט דרך ארץ ביים דאווענען, דאווענטס נאר דאס וואס מען דארף, דער יוצר זאגטס פונקט די זעלבע וואס ענקערע קינדער זאגן, ווייסט ס'דא די וואס האבן ארויסגעשניטן פון די מחזורים און ונתנה תוקף מיט אלעם, זאגטס דאס ווייניגסטע וואס עטס קענטס, אבער זיצט מיט דרך ארץ ביים דאווענען, נישט איך זאג אז מען זאל נישט זאגן, מען זאל יא זאגן, אבער אפילו די אינגערמאן וואס ער האט נישט קיין געפיל דערצו, ער ווייסט נישט די פירוש המילות, זיצט מיט דרך ארץ פארן אייבערשטן ביים דאווענען. און דאס קינד זאל זען אז מען זיצט אין דרך ארץ פאר תפילת ישראל, און אז מען זיצט מען פון אימת הדין זיצט מען מיט פחד השם, ראש השנה יום כיפור אין א בית מדרש, גייטס נישט ארויס שמועסן אינדרויסן, כ'בעט ענק. און מען זאל זיין זייער געווארנט אין נאכזאגן די אלע גרויסע ווערטער וואס מען זאגט, למשל זכרנו לחיים מיט די אלע, מען זאל עס זאגן מיט כוונה, אבער נישט מען זאל שטיין אינדרויסן און שמועסן, אז מען גייט אין די אלע גרויסע שילן, אויף טערטין הופער צו אויף וואן פיפטי טו ראדני, און איך פלעג דאווענען דא אין די שול בית יעקב אוהב שלום, איך פלעג אהיים גיין פריער ווייל ביי אונז דאווענט מען אפ פריער, די פאוז איז געווען פריער, פלעג איך זען אינגעלייט נעבעך, ס'איז געווען א שרעק, מ'איז געשטאנען און געשמועסט אינדרויסן, כ'האב געזען ווי א קינד מאכט אמאל טוט! קיינער קוקט מען בלאזט שוין שופר, זאגט ער נו הערסט דאך עס ביז אהער, ס'איז א דזשאוק וואס ס'גייט פאר ביים דאווענען, ער. מען דארף בעטן אינגעלייט אז זאלן אנהייבן אביסל מער ערנסטער צו זיין, מען ווערט שוין עלטער. איך וויל ענק זאגן, אין תנחומא בשלח קפיטל י שטייט אין הגלות עתידין ליגאל אלא בשכר אמונה, דער אייבישטער וועט צאמזאמלען די גלות נאר אין שכר פון אמונה, שנאמר ווייל עס שטייט אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה, אז מען דארף זיך מחזק זיין מיט די אמונה, און דאס וועט ברענגען משיח'ן אז מען וועט זאגן אמן. און אין פרשת האזינו אין דברים קפיטל לב פסוק כ שטייט אז דער חרבן וואס ס'עט קומען אויף אידן וואס משה רבינו זאגט דארט אין האזינו אז ס'עט קומען א חרבן שטייט אראה מה אחריתם כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם איז דרש'נט דער ספרי דארט אין האזינו אז אין דעם פסוק איז מרומז דעם חטא פון די אידן ביים חרבן ווייל זיי האבן נישט געענפערט אמן נאך די רייד פון די נביאים וואס האבן זיי געבענטשט. דער אייבערשטער האט זיי געזאגט דורך ירמי' הנביא קאפיטל יא פסוק ה, למען הקים את השבועה אשר נשבעתי לאבותיכם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש, און ס'איז נישט געווען איינער וואס האט גענטפערט אמן נאר ירמי' אליינס אויף זיין ברכה, ווייל ס'שטייט ואען איך האב. ענטפערט ואומר אמן ה'. דער אמת איז, ווען די אידן וואלטן דעמאלטס ווען געזאגט אמן, וואלט גראד דער אייבישטער זיי אריינגעברענגט צו נאכאמאל צו דעם ארץ זבת חלב ודבש. רבותי מען זאל זייער געווארנט זיין, ס'גייען זיין טויזענטער און צענליגע טויזענטער אמן'ס אין די פאר טעג, און תוספות, און ס'איז דא א ספר תוס' השלם אין איכה ברענגט ער דארטן א מורא'דיגן רמז פארן חורבן ווייל מ'האט מזלזל געווען אין זאגן אמן, און ער ברענגט אויכעט אויפן פסוק איכה קפיטל ב' פסוק ז' זנח השם מזבחו ניאר מקדשו זאגט ער זנח איז די אותיות חזן און די ראשי תיבות פון השם מזבחו ניאר איז די אותיות אמן. וויבאלד די אידן האבן נישט געענטפערט אמן נאכן ברכה פונעם חזן, האט אונז דער אייבערשטער נעבעך אוועקגעווארפן אין גלות. יעצט, דער מדרש ברענגט אויך אז אין זכות פון אמן וועט ער אונז צוריקברענגען. ס'איז דא אין פסוק, אמונים נוצר השם, דאס איז אין מדרש תהלים קפיטל ל"א פסוק י', שרייבט ער אויפן פסוק פון ירמיה קפיטל ל"א פסוק כ"ד, אמונים נוצר השם, זאגט ער דאס איז דער לויב פון כלל ישראל אז אפילו אין גלות זאגן מיר אונז אמן, אויף די ברכות פון די גאולה, מחיה מתים, כאטשיג ס'איז נאכנישט געשען, אויף גואל ישראל, כאטשיג ס'איז נאכנישט געשען, אויף בונה ירושלים, און נאך כהנה וכהנה נאך אויף אזאלעכע ברכות, איז במילא ווייזט מען אונז ארויס די אמונה אינעם אייבערשטן אז אונז גלייבן מיר אז דו וועסט אונז אמאל נאך אויסלייזן, איז וויבאלד אונז גלייבן מיר אויף די גאולה העתידה, זאגט דער אייבערשטער אז הגם אין מצרים זענען די אידן ארויסגעלייזט געווארן נאר לשעה, אבער פון דעסטוועגן דאך גלייבן די אידן אז ער וועט אונז אויסלייזן, א ישועת עולמים, אז זיי זאגן אמן אויף די אלע זאכן, על כן וועגן דעם זאג איך זיי צו אז איך וועל זיי אויסלייזן, אזוי זאגט דער מדרש, שנאמר וואס ס'שטייט, אמונים נוצר השם, דער אייבישטער, וועט אויסלייזן די אידן וואס זיי גלייבן און דער אייבערשטער היט אויף זיי אז זיי זאלן קענען דערלעבן די גאולה. עס איז דא א ספר א קדמון וואס הייסט דרך משה, איז איינגעטיילט אויף די טעג, ברענגט ער דארטן אז א חסיד האט געפאסט און געפרעגט דעם אייבערשטן פארוואס איז אזוי לאנג דער גלות, האט ער אים געזאגט וויאזוי קען קומען משיח אז דער עולם ענטפערט נישט, אויף די ברכות וואס האט צו טון מיט די גאולה אויף המחזיר שכינתו לציון, פרוס עלינו סוכת. און אזוי ווי מען לאזט אויס ועל ירושלים איז אז זיי ענטפערן נישט אמן, זיי שרייען נישט אמן, איז במילא קומט נישט משיח. האב ענק שוין אמאל דערציילט א גאנצע מעשה באריכות פון ר' מרדכי יפה דער וואס האט געמאכט די ספר הלבושים צען גרויסע ספרים. האט אמאל געדארפט פארן אויף איטאליע אויף וויניצע זאל זיך לערנען עפעס חכמת העיבור ביי א גרויסן חכם וואס ער האט געהייסן רבי אבוהב הספרדי און ער האט דארטן געלערנט פיר חדשים און די סוף איז געווען אז עפעס איינער פונעם קינד פון דעם חכם האט געמאכט א ברכה ער איז געווען א יונגעלע פון אכט יאר און ער האט געמאכט הויך א בורא פרי העץ, און יעדער האט געענטפערט אמן, און ר' מרדכי יפה האט נישט געענטפערט, קען זיין ווייל ער האט געהאלטן מען דארף נישט אויף א קליין קינד צו כדומה, און דער חכם ר' אבוהב האט זיך זייער געצערנט אויף אים בקיצור, און למעשה האט ער געלייגט דעם ר' מרדכי יפה'ן, דער בעל הלבושים האט ער אים געלייגט אין חרם, בקיצור אזוי ווי א רב האט געמעגט א תלמיד לייגן אין חרם, נאך דרייסיג טאג זאגט ער אים, ווייסט דאך איך האב דיך זייער ליב, אהבה שאינה תלויה בדבר, אבער זאלסט וויסן דו ביסט מחוייב מיתה לשמים ווייל דו האסט נישט געענטפערט אמן אויף דעם קינד'ס ברכה, דאס וואס כ'האב דיך געלייגט אין חרם איז געווען אויף די פאר דיר א כפרה אויף דעם גרויסן פגם, און איך איך בין דיר מוחל, נאר מיט די בזה התנאי אז איבעראל ווי דו וועסט גיין וועסטו יעדן זאגן ווי הארב דאס איז אז מ'זאגט נישט קיין אמן, און ער האט אים דערציילט א מעשה אז אין שנת. ת ת נ ו איז געווען אין ספרד א גרויסע קהילה אידן און זענען געווען זייער ערליך, און דער סוף איז געווען אז דער קעניג, ס'איז נגזר געווארן א גזירה מ'זאל זיי אלע פארטרייבן, און די מעשה גייט באריכות אז א גלח האט געמאכט א ברכה פארן קעניג ער זאל לעבן לאנג און די אידן, עפעס איין איד איז דארט געווען אין פאלאץ און ער האט נישט געענטפערט אמן, האט מען געהייסן מ'זאל אים הרג'ענען מיט גרויסע יסורים און מ'האט אים צושניטן אויף שטיקער. און ס'איז געווען א מיתה משונה, און דעמאלטס איז נגזר געווארן אז אלע אידן זאלן פארטריבן ווערן פון יענעם פלאץ. ער האט געהאט, דער גרויסער צדיק האט געהאט עפעס א חבר, וואס ער פלעגט מיטן לערנען, האט ער געפאסט תעניתים אז דער אייבישטער זאל אים מגלה זיין פארוואס ס'איז זיך געקומען פאר זיין חבר א מיתה משונה און פ אלע אידן זאלן ווערן פארטריבן. איז ער אים געקומען אין חלום האט ער געזאגט כ'האב קיינמאל נישט עובר געוען אפילו אויף א דקדוק קל של דברי סופרים. נאר וואס איז געווען, איינמאל איז מיין חבר'ס א קינד איז געזעסן און געמאכט א ברכה אויף ברויט און איך האב נישט געענטפערט אמן, כ'האב געהאלטן ס'איז א קליין קינד, איז מ'האט עס אזוי אנגעדרייט אז מ'האט געמאכט א ברכה צו בענטשן דעם קעניג, האב איך נישט געזאגט אמן, ממילא איך האב נישט געזאגט אמן האט מען מיך געהארגעט מיט א מיתה משונה, דאס איז געווען די כפרה אויף דעם וואס איך האב נישט געזאגט אמן. פרעגט ער אים פארוואס איז די גאנצע שטאט געקנס'עט געווארן אז עס זאל מוזן נעבעך ווערן פארטריבן, האט ער געזאגט ווייל זיי זענען אויך נישט מדקדק אין אמיין, און וועגן דעם איז יעצט האט דער אייבערשטער אפגעמאנט אלעס, האט געזאגט דער גרויסער חכם אבוהב פאר ר' מרדכי יפה, אז דער אייבערשטער וועט דיר מוחל זיין אבער נאר טאמער דו וועסט ארום גיין איבעראל און דו וועסט פארציילן די מעשה, און דו וועסט עס אויכעט אין דיין בית מדרש ליינען איינמאל א חודש אז יעדער זאל וויסן וואס דער עונש איז אז איינער ענטפערט נישט אמיין. אפילו אויף די ברכה פון א קליין קינד און כל שכן אין שול וואו דער שליח ציבור איז מתפלל שמונה עשרה און ער זאגט קדיש אט די אלע זאכן דארף מען אנהייבן צו זיך באטראכטן ס'איז דאך יעצט די צייט ווען מ'וועט זיצן א גרויס טייל פון דעם חודש וועט מען דאך זיצן אין שול במילא אז מ'וועט זיצן א גרויס טייל פון חודש אין שול דארף מען זיך זייער באטראכטן וואס וויאזוי מען גייט זיך אויפפירן און מען זאל כאטש זיצן מיט דרך ארץ, איך ווייס די אינגעלייט האבן אנהייב זיי קענען נישט זאגן די עברי ס'קלאפט זיי נישט זיי האבן דאך קיינמאל קיין געהעריג עברי נישט געלערנט אויך נישט, אבער קינדערלעך טייערע זיצט כאטש מיט דרך ארץ פארן הייליגן באשעפער און ס'איז זיין שול און אלעס וואס גייט דארטן פאר איז מעורר אויף די נשמה און ס'עט זיין עליות און ס'עט זיין ברכו את השם המבורך און ס'עט זיין אן אנדערער קדיש אינגאנצן, מען לייגט צו געוויסע ווערטער. לעילא ולעילא, עושה השלום, זיצט דארטן און האלטס מיט. און דאס בעט איך ענק, זאג כאטש דאס וואס דיין קינד זאגט, דאס ער ברענגט אהיים, ווייסטו, פון די תלמוד תורה, כאטש די גרויסע ווערטער זאגטס כאטש. נישט אז איך געב ענק א היתר אז מען דארף נישט זאגן קיין יוצרות, נאר ווי איידער צו שטיין אינדרויסן, און מען רייכערט דאך נאך אויך, א שרעק וואס גייט פאר. ווער שמועסט נאך אז מען זיצט אין בית מדרש און מען רעדט נאך אינעם אייבערשטנ'ס הויז, די אלע מורא מקדש, דאס איז שייך אז מען זאל נישט רעדן אין א שול, דאס איז שייך אפילו ראש השנה יום כיפור ווען מען איז אסאך צייט אין שול, דער דעברעצינער רב ברענגט אז נאך די מלחמה האט ער זיך גע'חלומ'ט פון זיין רעבין, ער האט געהאט א גרויסן רעבין אין אין דעברעצין, האט ער זיך געחלומט פון אים, ער האט אים געפרעגט וואס איז געווען די גרויסע מלחמה, וואס האט מען אזוי פיל אידן אויסגעבלוטיגט, האט ער אים געענטפערט, זאלסט וויסן, מען האט זיי אויסגעבלוטיגט וועגן דעם ווייל זיי האבן נישט אפגעגעבן כבוד אין א שול, זיי האבן גערעדט אין א שול, אזוי ברענגט דער דעברעצינער רב אין זיין ספר, ברענגט ער אז זיין רבי האט אים געזאגט אין חלום, אז א מענטש וויל לעבן לאנג זאל ער נישט רעדן אין א שול. שיבה איז די אותיות שתיקה יפה בשעת התפילה. איז דארף מען זעהן רבותי, מען דאווענט טאקע זייער לאנג אבער מען דארף נישט מזלזל זיין אין דעם, זיי זאגן אז דער חפץ חיים האט געלעבט זייער לאנג ווייל ער איז דאך געווען דער וואס האט געזאגט מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, אז דו ווילסט לעבן לאנג זאלסטו נישט רעדן לשון הרע און ווען ער שטארבט ווען ביי די זעכציג וואלט עס געווען א חוכא ואטלולא די גאנצע זאך, קוק דער חפץ חיים האט דאך זיכער נישט גערעדט לשון הרע און קוק ער איז געשטארבן יונג האט ער געלעבט זייער לאנג אזוי האט די וועלט געזאגט. מיין טאטע הריני כפרת משכבו. ער האט אין קיין שול אין זיין לעבן נישט גערעדט, ער האט געלעבט ביז די זיבן און נײַנציק יאר כנהורא, א איד וואס האט מיטגעמאכט א האלאקאוסט מיט א לאגער מיט אלע צרות, ניינטי סעווען איז ער אלט געווען ווען ער איז אוועק, ס'האט אים געפעלט עפעס א צוויי דריי חדשים צו ניינטי סעווען, דער איד האט נישט גערעדט אין קיין שול, דער איד האט געזאגט מען זאל מען זאל אים לייגן מיט זיין טלית ווייל דער טלית וועט אויף אים מעיד זיין אז ער האט קיינמאל נישט גערעדט אין קיין טלית, און די זעלבע מאס אין זיינע תפילין. קיינמאל נישט גערעדט מיט די תפילין און ער האט אין קיין שול נישט גערעדט, ער האט אפגעגעבן כבוד פאר א בית מדרש און איז זייער נזהר געווען אין נאכזאגן אמן, ווען מען האט געזאגט א ברכה האט ער גראד געזאגט אמן, ער איז מורא'דיג נזהר געווען אין די ענינים, חוץ פון די אנדערע צדקות וואס ער האט געהאט, ער איז געגאנגען נאך געלט און געזאגט תהילים אבער ער האט זיך ער האט געהארעוועט מיטן גוף אויף אלע. ענינים וואס א איד דארף הארעווען, און דאס איז געווען איינע פון די זאכן וואס האט מורא'דיג געהארעוועט מורא מקדש אפצוגעבן כבוד פארן אייבערשטנ'ס הויז, און ברוך השם ער האט געלעבט זייער שיין, און ער האט איבערגעלעבט די מלחמה, האט חתונה געהאט, האט אויפגעשטעלט א הערליכן דור כנהורא, און ער זאל זיין פאר אונז א גוטער מליץ יושר, סאו רבותי עטס ווילטס לעבן לאנג, מען קומט אה דער איז קראנק און ער גייט שוין שטארבן און ער איז יונג, העי, ווי גיוו יו אלל די אפערטוניטיס, דער אייבערשטער האט גענוג סגולות. נאר מען דארף עס איינהאלטן, און בפרט נאך יעדער איז שולדיג א שכח פארן רבונו של עולם דאס יאר איז דורך, יעדער ברוך השם איינער האט געהאט א קינד, איינער האט געהאט געלט, איינער דאס איינער יענץ, מען איז שולדיג דעם אייבערשטן הכרת הטוב, סאו טוטס א טובה לעבטס אויף אן אנדערן סדר. כ'האב געוואלט זאגן, איך זאג אז מען זאל זיצן און מען זאל פשוט אפגעבן כבוד פאר א בית מדרש, און איך זאג אפילו ווען דו זאגסט נישט די אלע קליינע פיוטים איז נישט ווייל איך מאך אוועק חלילה די פיוטים, דאס איז זייער הויעכע זאכן, גרויס טייל האט געמאכט דער רבי אלעזר הקליר, בפרט נאך ווען ס'קומט ראש השנה און יום כיפור, איז זייער זייער וויכטיג די אלע זאכן, ס'איז זייער הייליג, נאר וואס, ווי איידער צו שמועסן אינדרויסן איז בעסער דאס, אבער למעשה היינט ברוך השם אין די תלמוד תורה'ס לערנט מען שוין מיט די קינדער און אין די ישיבות לערנט מען שוין אביסל פירוש המילות פון די פיוטים, ס'זאל נישט אויסזען ווי ער רעדט זאכן וואס ער פארשטייט גארנישט, איז דא אין דעם א גרויסע שינוי לטובה, כ'זע אסאך בחורים מיט. אינגעלייט זאגן שוין געהעריג פיוטים, אבער דער אלטער דור, נעבעך אונזער דזשענערעישן און א דזשענערעישן נאך אונז און נאך א דזשענערעישן נאך אונז, די האט מען נעבעך גארנישט געלערנט. די האט מען געלערנט נאר שיסן מיט לגיונות, אז מען גראבט טויט און מען לאט נישט שעכטען ארץ ישראל, אחוץ דעם האט מען אונז גארנישט געלערנט ליידער. פארשטייט זיך גמרא תוס' יא. סא אין דעם איז דא א שטיקל ווי מען זאגט אכשר דרא. סא דאס איז געווען א דרשה וואס כ'האב פאר די אינגעלייט און פאר די מענער, איך האב א עקסטערע דרשה פאר די פרויען אויך. א גוטן און א פרייליכן שבת און א כתיבה וחתימה טובה, גוט געבענטשט יאר, לנו ולכל ישראל, אמן.